און זיי האבן געלערנט וועגן אלע סארט קדושות, רוב קדושות קען מען זאגן זענען געווען לא תעשה, וויאזוי מען זאל זיך פירן נישט צו מטמא זיין די קדושה, ס'איז געווען אנהייב ספר די ענין פון די קרבנות וואס הייסט קדשים, און די אכילת הקרבנות און די קדושת הכהנים, דאס קען מען רופן די קדושה חיובית, די פאזיטיווע זאך וואס די קדושה איז, נאכדעם די רעסט פון די ספר רוב דערפון, כשרות, עריות, פרשת קדושים, עפעס וואס מ'האט געלערנט לעצטנס טומאת מת און אזוי ווייטער, ס'איז אלץ אופנים וויאזוי מ'זאל נישט מחלל זיין די קדושה, וויאזוי מ'זאל נישט, אזוי ווי ס'האט זיך אויסגעפירט טאקע די פריערדיגע פרק ולא תחללו את שם קדשי. יעצט, וואס איז פאזיטיווע קדושה? איינע פון די גרויסע זאכן וואס אונז לערנען אין די היינטיגע פרק איז, אזוי ווי ס'הייבט זיך אן, מועדי השם אשר תקראו אותם מקראי קודש, דא מקראי קודש וואס מען רופט לשם די קדושה, מועדים זענען מועדי הוויה, און דאס איז איינע פון די אופנים אין די מועדים איז מען טאקע מקריב קרבנות, און מען מאכט איסור מלאכה, און מען איז עולה רגל, הגם ס'שטייט נישט דא קלאר. דאס זענען די חלקים אדער אפשר פון די עיקר חלקים וואס ס'לערנט די גאנצע ספר אז ס'שטייט את שבתותי תשמורו ומקדשי תיראו שבתותי קען מיינען אויך אלע מועדים שבת איז איין מועד וואס הייבט טאקע אן אין די פרק און נאכדעם די רעסט פון די מועדים דאס איז די קדושה פאזיטיוו און ווי מאכט מען דאס טאקע אין די בית המקדש קומט מען אבער ס'דא אסאך שבת איז בכל מושבותיכם דאס איז די פאזיטיווע קדושה וואס איז דא און דאס איז דאס איז איין זאך. די פרשה פון די מועדים קען מן הסתם יעדע איינע. אפאר זאכן וואס מען קען באמערקן. קודם כל ס'איז דא א אינטערעסאנטע סיום. ס'דא וידבר השם דבר אל בני ישראל ואמרת אליהם מועדי ה'. ס'געבט די רשימה פון אלה הם מועדי. פון שבת, פסח, ספירת העומר, שבועות, ראש השנה, יום כיפור, סוכות. דאס זענען די אלע מועדים וואס ווערן דא אויסגערעכנט און ס'האט א אויספיר וידבר משה את מועדי השם אל בני ישראל אין די גמרא שוין דא דרשות וואס איז די פשט פון דעם אבער ס'איז ענליך אזוי ווי אונז האבן געלערנט פריער ביי די פרשה פון טומאת מת ענליך וואס מ'וועט גיין זעהן שפעטער ביי די פרשה פון די מקלל אבער על כל פנים דא וואס הייסט ס'דא אזוי ווי ענליך צו די סיפור דאס איז אינטערעסאנט ביי די בנין המשכן למשל האט מען געזעהן אסאך אזעלכע זאכן די אייבערשטער האט געזאגט און משה האט געזאגט פאר די אידן און אדער זיי האבן געטוהן זעט אויס אז די מועדים זענען נישט נאר אזוי ווי א מצוה לדורות, סתם אזוי ווי אלע מצוות, נאר דאס איז אזוי ווי א חלות, די חלות הקדושה, די קדושת המשכן, די קדושת השכינה, דאס איז אז מען זאל טון, וידבר משה, ער האט געזאגט די הלכות, עס שטייט נישט אז זיי האבן געטון, אבער ביי די סוף פון פרשת אחרי אין די הלכות עבודת יום כיפורים שטייט אז זיי האבן געטון משה, אהרן האט געטון כאשר עשו כאשר ציווה, עפעס אזא לשון, איז דאס עס זעט אויס אזא סארט אזא סארט זאך. נאך א זאך וואס מען דארף באמערקן איז ווי סאך פרשיות זענען דא, ס'איז דא איין גרויסע פרשה, ס'האט איין גרויסע העדער מועדי השם און ס'ענדיגט זיך וידבר משה את מועדי השם, אבער אינעווייניג איז דא פארשידענע אנדערע פרשיות וואס מען קען באמערקן אז ס'גייט, ס'איז מחולק לויט יעדע, יעדע מאל ס'הייבט זיך אן א נייע לכאורה דא איז א נייע וידבר השם אל משה לאמור וואס מען האט גערעדט אפאר מאל דאס איז איינע פון די וועגן וואס די תורה איז מציין אז דא הייבט זיך אן א נייע זאך, איז דא די ערשטע פרשה וואס דאס איז שבת, נאכדעם אלה מועדי השם, דאס איז די פרשה פון פסח, פון פסח און חג המצות, באמת צוויי זאכן. דאס איז איין זאך, קען עס צוויי פרשיות, איין פרשה ווי מען וויל. נאך א נאך א וידבר השם אל משה צווייטע פרשה, דאס איז כי תבואו אל הארץ די מצוה פון עומר, און מיט דעם די מצוה פון הקרבת הלחם, דאס הייסט שבועות איז נישט קיין עקסטערע פרשה, ס'איז דא א חלק פון די פרשה פון קצירת העומר, אינטערעסאנטע זאך אז אין די פרשה האט מען אויך אריינגעלייגט ובקוצרכם את קציר ארצכם די הלכה פון פאה. און לקט, לקט שכחה פאה, דאס איז זייער אינטערעסאנט ס'האט צו טוהן מיט דאס אז ס'איז אין זמן הקציר יא, ווען ס'איז מתחיל די איינציגסטע הלכה דא וואס איז לכאורה נישט קיין מצוה פון מועדים ס'איז סתם א מצוה וואס איז חל אין די צייט, נאך א נאך א פרשה נאכדעם איז דא די פרשה פון ראש השנה בחודש השביעי באחד לחודש שטייט נישט די ווארט ראש השנה אונז רופן עס ראש השנה יא זכרון תרועה שטייט דא, נאכדעם איז דא א אינטערעסאנטע פרשה דא צוויי אזעלכע פרשות דא וואס הייבט זיך אן אך בעשור. איז כאילו האסט געזאגט ראש השנה נאכדעם גייט זיין נאך א וידבר ה' אל משה לאמר בחמשה עשר לחודש און אויף די צוויי ימים טובים אויף ראש השנה און אויף סוכות איז דא אזוי ווי אך כאילו האסט נישט פארגעסן כאילו מען האט פארגעסן צו זאגן אז ס'דא יום כיפור לכאורה איז די פשוט'ע פשט ווייל יום כיפור האט מען שוין געזאגט בעצם אין פרשת אחרי מות אלע הלכות שטייט נישט דא עכט חידושים אבער דו האסט נישט פארגעסן אז דאס איז דאס איז איין זאך די זעלבע זאך אדער די צווייטע האב איך נישט די זעלבע סארט הסבר אבער די צווייטע איז אויף אמ שטייט די מצוה פון חג הסוכות און זיבן טעג און די אכטע טאג און אזוי ווייטער און ס'איז דא ממש אזוי א סיום עס שטייט ס'ענדיגט זיך אזוי אפילו ס'שטייט אלה מועדי ה' ס'הייבט הייבט זיך אן אזוי פסח פרשה הייבט זיך אן אלה מועדי ה' עס ענדיגט זיך אלה מועדי ה' להקריב וכו' מלבד נאכדעם אך בחמשה עשר דארט שטייט די מצוה פון צוויי מצוות מיוחדות לסוכות יא די מצוה פון ולקחתם לכם די מצוה פון ארבע מינים און די מצוה פון זיצן אין סוכה וואס איז נישט געשטאנען פריער שטייט חג הסוכות אבער שטייט נישט די מצוה פון זיצן אין די סוכה שטייט נאר דא און ס'שטייט א טעם פירט אויס למען ידעו דורותיכם כי בסוכות הושבתי אויך א גרויסע חידוש ווייל אונז ווייסן נישט ביז יעצט ווי איז געווען די סוכות הושבתי וואס גייט דא פאר און ס'ענדיגט זיך אני השם אלקיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים אני השם אלקיכם. דאס איז לכאורה אזוי ווי א סיום פון די פרשת מועדים אסאך פרשות ענדיגן זיך דא אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים איז אויכעט זיך מתייחס צו באופן פרטי צו די נקודה פון סוכות איז דאס די פרשה פון מועדי השם מקראי קודש אין יעדע איינצעלנע שטייט די צייט פון ווען ס'איז במועדם ס'איז איינע פון די עיקרים פון די פרשה.